אין אַ װינקעלע אױך געדרעמלט, װעקט זי פּלוצעם אױף עפּעס אַ שושקען איר אין אױער אַרײַן. דאָס איז געװען דער ממזר. דיר, נעבעך, איז שלעכט דאָ צו ליגן, רעדט ער צו איר מיט רחמנות. קום, איך האָב פֿאַר דיר זײער אַ גוט אָרט, װוּ דו װעסט קענען זיך אַ ביסל אױסרוען, נעבעך. זי דאַנקט אים זײער שײן פֿאַר זײַן גוט האַרץ און בעט אים צו גײן אין זײַן רו אַרײַן.

געצויגן און אנגעכאפט ביין הארצן. פלוצלים האט עס מיר געגעבן א שטארקן צי, אזוי אז דאס הארץ איז מיר שיער ניט ארויסגעפאלן. איך נעם זי אן ביי דער האנט, וואס איז נאך געלעגן אויף איר פנים, און טו א זאג עפעס נישט מיט מיין קול, נשמה מיינע, דאס לעבן וויל איך פאר דיר אוועקגעבן.

זי קוקט מיר אריין אין די אויגן, טוט דערנאך א זיס שמייכעלע און זאגט אראפלאזנדיג דעם קאפ, כ'ווייס ניט פארוואס, פישקע, מיר איז אצינד עפעס גוט אויפן הארצן, עס גלוסט זיך מיר לעבן. א היבשע צייט האבן מיר אוועקגעשמועסט מיט א גרינג הארץ און זיך געמאכט האפענונגען ווי גאט קען העלפן מיר זאלן נאכאמאל אויפגעריכט ווערן אזוי ווי מיר ביידע ווינטשן. פלוצלים הערט זיך נישט ווייט פון אונז אביסל אין דער זייט עפעס א קלאפן. איך קוק מיך ארום, לאז מיך גיין פאמעליך עטליכע טריט הארט לעבן דעם פלויט אין שאטן, און דערזעה אויף יענער זייט געסל אנטקעגן עפעס א געשטאלט פון א מענטשן וואס באברעט זיך איבער א קעלער. עפעס האט מיך אינעווייניג געטראגן, געשטופט ווייטער אויף אפאר טריט, גוט צוקוקנדיג זיך, און א קרענק אים אין די ביינער אריין, דאס איז געווען דער ממזר! ער דרייט אפ דאס שליסל און ווערט באלד פארשוואונדן אין קעלער אריין, ארויסצוגנבענען אלצדינג וואס מען שטעלט געווענליך אראפ אהין אויף שבת. ווי א בליץ לויפט אין מיר דורך א געדאנק, פישקע! אצינד זיי זיך אין אים נוקם פאר דיר און פאר דער הארבאטער נעבעך. אַצינד האָסטו צײַט, גיכער, מאַך צו די טיר פֿון קעלער און לאָז ער ליגן דאָרט געפֿאַנגען ווי אַ בער אין דער נעץ, ביז מע וועט אים מאָרגן דערטאַפּן, אים ברעכן אַ ביין און געבן זײַן פּסק. ערשט דענסטמאָל האָב איך זיך געפֿילט דעם טעם פֿון נוקם זיך זײַן, ווי גוט, ווי געשמאַק דאָס איז. עס האָט אין מיר געקאָכט דאָס בלוט און איך בין געווען דול ווי אַ שיכּור. צולויפן צום קעלער, א נעם טאן די טיר און צומאכן זי מיט א קלאפ, דאס האט נישט געדויערט קיין סך צייט. אצינד ליג דא באגראבן ווי א הונט, זאג איך אליין צו מיר מיט א לעכעלע, טו א נעם די קלאמקע און וויל פארשטעקן דער סקאבעל אבער איז אפגעבויגן אין דער זייט. איך צי שלעפ אומזיסט, ער שטייט ניט צו. איך טו מיר אן כח, דערלאנג א צי מיט ביידע הענט און אט-אט האלט עס שוין אויף א שטייגער. פלוצלונג טוט זיך אן עפן מיט אימפעט די טיר פון א געזונטן שלעפ אינעווייניג, און איך פלי אריין אין קעלער, אנשלאגנדיג זיך מיט דעם ממזר דארט אויפן טרעפל. אזוי ר' פישל, מאכט דער ממזר נאכדעם ווי מיר זענען געשטאנען א וויילע איינער אנטקעגן דעם אנדערן שטיל, דו האסט דא מיט דיין כבוד אליין זיך דא געפארעט מיט דער טיר און געוואלט צוליב מיר מחלל שבת זיין? זייער אנגעלייגט כ'לעבן! קום!

עס האָט אין מיר זיך אָנגעצונדן דאָס בלוט פֿון זײַנע לעצטע ווערטער. ממזר! טו איך אַ געשריי. דו ביסט נישט ווערט צו דערמאָנען איר נאָמען! שפּרינג דערבײַ טאַקע געשווינד אויף און און עס זיך אין אים אײַן מיט די ציין. ס'איז אַ מלחמה. איך מיט די ציין, ער מיט די הענט. ביידע האָבן זיך שרעקלעך פֿײַנט און איינער דעם אַנדערן וויל מאַכן דעם טויט. ער רײַסט מיר מיט כּוח פֿון זיך אַװעק, האַלט מיך שטײַף אין די הענט, קװעטשט מיך, אַ שרעק, און טוט מיך דערנאָך אַ װאָרף װײַט פֿון זיך, װי מיט אַ קײַלעכל. בענטש גומל, זאָגט ער, װאָס מיט חסד? װאָס מיר קומט עפּעס ניט אױס דיר דאָ צו באַלדאָװערן? בלײַב דאָ, פֿישעלע, זיך אױסרוען ביז מאָרגן. אָנשטאָט די געפֿילטע פֿיש, װעלן זײ מאָרגן האָבן אַ לעבעדיקע פֿישעלע. אַ גוטע נאַכט! װאָס זאָגסטו אָן עפּעס צום װײַב?

עס וועט הייסן מען האט מיך געכאפט מיט טויזנט אויסגעטראכטע מעשות דערצו. ווער אין גאט גלייבט וועט מיך שלאגן און עס וועט נישט העלפן פון מיין זייט קיין שום תירוץ. אט דער דאזיגער געדאנק האט מיר געעגבערט אין קאפ ווי מיט אן עגבער און מיך נישט געלאזט איינליגן.

איך שטיי אזוי אנגעשפארט אין דער וואנט און טראכט מיר א ביטער הארץ, רבונו של עולם, וואס איז דאס פאר א לעבן? פארוואס שטראפסטו מיר אזוי? וואלט דען נישט בעסער געווען פאר מיר, פאר דער וועלט, אז איך זאל גארנישט געווען געבוירן ווערן? פארוואס קומט עס מיר אזוי אזוי מיך צו באליידיגן? ביי דעם דאזיגן געדאנק ברעכט מיר דאס הארץ און איך באוואש מיך מיט טרערן.

אָט-אָט טוט מען מיך אַ כאַפּ און מע רעכנט זיך מיט מיר אָפּ װי מיט אַ גנבֿ. און װי איך שטײ אַזױ אין שרעק און ציטערניש, האַלטנדיק אַראָפּגעלאָזן דעם קאָפּ, הער איך װי מע רופֿט שטילערהײט מיך בײַ דעם נאָמען, פֿישקע! פֿישקע! און טאַקע באַלד דערזע איך לעבן מיר זי, די האָרבאַטע! איך װער לעבעדיק און טו אַ געשרײ פֿאַר גרױס פֿרײד. שאַ! מאַכט זי און נעמט מיך בײַ דער האַנט, קום גיכער אַװעק פֿון דאַנען! נשמה, דו האָסט מיך דערהאַלטן בײַם לעבן! שרײַ איך שטאַרק צעמישט פֿאַר שׂימחה, און איך בין זיך מודה צום ערשטן מאָל אונטן אין קעלער, טו איך איר אַ קוש. איך פֿרעג זי, װי אַרום זי האָט זיך אַהער גענומען. זי אָבער בעט מיך שװײַגן, דערמאָנט מיך, אַז מיר געפֿינען זיך בײַ נאַכט אין אַ פֿרעמדן קעלער. קום גיכער, וועסט וויסן אַלצדינג אַ ביסל שפּעטער, אַזוי זאָגט זי און פֿירט מיר בײַ דער האַנט אַרויס אויף דער גאַס. גייענדיק אויפֿן וועג, האָט זי מיר עס דערקלערט גאָר פּשוט אַזוי. אין עטלעכע רגעס אַרום נאָך מײַן אַוועקגאַנג, האָט איר עפּעס דאָס האַרץ געזאָגט, ס'איז נישט גלאַט. מע באַדאַרף גיין זען וווּ איך בין.

פּלוצעם גיבן זיך אַ ווײַז אַ קאָמפּאַניע ייִדן, וואָס גייען פֿון אַ בן-זכר לעבעדיק-פֿריילעך און רעדן, לאַכן הויך אויף אַ קול, ווי דער שטייגער פֿון ייִדישע קינדער. מען לאַכט עפּעס פֿון איינעם, וואָס האָט זיך פֿאַרגעסן און געטראָגן דאָס פֿאַטשיילעכל אום שבת. דער ממזר נעמט זיך געשווינד אין דער זײַט, דרייט זיך אין איילעניש און כאַפּט זיך אַרײַן אין אַ שמאָל געסל.

און דאָ דרייט זי זיך און ווייסט נישט צו מיר דעם וועג. אַ היפּשע צייט האָט אַזוי געדויערט, ביז גאָט האָט געהאָלפֿן, זי האָט געפֿונען דעם קעלער און מיך באַפֿרייט. מיר גייען אַזוי ביידע און רעדן מיט אַ פֿריילעך געמיט, איך איר, נשמה מײַנע, דו ביסט מיר הײַנט בײַגעשטאַנען אין די נויטן, און זי מיר, פישקע, דו האסט מיר געדינט ווי א ברודער נעכטן, געדענקסטו? דארט אין הויז ביינאכט, נעכטן. נאר נישט ווייט פון הקדש באפאלט אונז א מרה שחורה און עס נעמט אונז אפ דאס לשון. דאס הארץ האט אונז געזאגט אז מיר גייען נישט אויף קיין גוטס. עפעס גלאט וועט שוין די היינטיגע נאכט אזוי נישט אפלויפן. איין העלפט טויער פון הקדש איז געווען צוגעמאכט. די אנדערע העלפט איז אביסל אפן, אזוי אז אין דעם הויז האט פון דער גאס אריינגעשיינט א ליכט. צוקומענדיג צום טויער, שטעלן מיר זיך א וויילע אנידער מיט א פארקלעמט הארץ, דערנאך נעם איך מיך צום ערשטן אריינצוגיין שטיל. קוים שטעק איך אריין דעם קאפ אין הויז, דערזע איך כמעט אקעגן דעם טויער דעם ממזר, ווי ער זיצט זיך אנגעלענט מיט מיין ווייב, פרעסן פון דער טארבע און טוען זיך וואויל. דער ממזר שושקעט איר עפּעס אין אױער אַרײַן און װערט באַלד װי אױסגעטריקנט. זי שטײט אױף, אין אײן כּעס, און כאַפּט זיך אױף מיר אַרױף מיט אַ מױל, דו אַזױנער און אַזױנער אין דײַן טאַטנס טאַטן אַרײַן! דו װעסט עס בײַ מיר די גאַנצע נעכט מיט אַזאַ הולטײַקע, אַזאַ דראַבקע אַרומשאַרלאַטעװען? דו מײנסט אפֿשר, איך װײס ניט דײַנע מיאוסע גענג? איך ווייס, נישקשה, אלצדינג שוין לאנג און שטיק נעבעך אין זיך, האב א פארפולטע גאל. אזוי דאנקסטו עס מיר אפ פאר מיין גוטסקייט וואס איך האב דיך ארויסגעפירט אין דער וועלט, געמאכט פון דיר א לייט? דו מיינסט כלב שבכלבים דאס וועט דיר געשענקט ווערן? ניין, איך וועל דיר ווייזן יונגאטש איינער אין דיין טאטן אריין מיט דיין דראבקע אין איר טאטנס טאטן און אין מאמעס טאטן אריין

די אנדערע נאכט אז זי האט נישט קיין רו, איך טראכט ביי מיר וואס טוט מען, וואו ערגעץ געפינט מען איר א נאכטלעגער, און עס פאלט מיר איין זייער א גוט ארט, די ווייבערשע שול. אז גאט האט געהאלפן, מיר זענען בשלום ארויף, נאך גרויס מי, אויף א צובראכן טרעפל וואס האט זיך געוויגט, געשאקלט אונטער אונזערע פיס, און אין דער פינסטער אנגעטאפט אן אפענע טיר, פאלן מיר פלוצים אויף עפעס ווייכס, עס ווערט א גערודער, א שפרינגעניש ארום אונז, אויף אונז און איבער אונז, מיר כאפן קלעפ הינטן אין די זייטן, נישט צו וויסן פון וואנען דאס איז אונז געקומען. איך ווארף מיר אהין אהער, צאפל מיט די הענט און מיט די פיס און כאפ אן א בארד. פון וועמען מיינט איר? א בארד פון א ציג! דאס זענען געווען ציגן וואס האבן ווי געווענטליך א חזקה צו נעכטיגן אינאיינעם מיטן קהל'ישן צאפ אין דער ווייבערשער שול.

שטארק אנגעדרודלט דערפאר וואס איך האב אזוי מיאוס באליידיגט זיינע ווייבער. איך ראנגל מיך מיט אים אוועק א צייט, ער לאזט מיך נישט אפ און גייט מיר נאך פוס טריט, ביז מיר איז געראטן אריינצוכאפן זיך אונטן אין קלייזל אריין. אין קלייזל ליגן אויפן טיש און אויף בענק אויסגעצויגן מקבלים און שלאפן ווי די פריצים, איבערפייפנדיג זיך מיט נעז צווישן זיך אויף אלערליי קולות. א מחיה געווען צו זעהן ווי געשמאק אן עין הרע זיי זענען געשלאפן. מקבלים איז טאקע אויף דער וועלט גוט? האב איך מיר געטראכט און זיי אין הארצן מקנא געווען. דאס זענען עפעס גאר אנדערע מינים קבצנים, נגידישע. איך זוך מיר אויס אן ארט אונטערן אויוון, טו מיך א ווארף דארט אויף א באנק און ווער באלד אנטשלאפן. נאר מיר איז אבער נישט באשערט קיין גוטס אויף דער וועלט.

אין ברירה, מען מוז אויפשטיין. איך גיס אפ נעגל וואסער, זעץ מיך אנידער, קוים וואס איך האלט דעם קאפ, צי מיך, גענעץ, און זאג תהלים. כף. נאך דעם פ- פסק וועלכן איך האב אין יענעם פרייטאג צונאכטס פון מיין ווייב געכאפט, איז שוין פארענטפערט געווארן אלצדינג וואס איר משוגענע אויפפירונגען קעגן מיר אין דער לעצטער צייט באטייט. עס האט זי געברענט מיין חבר זיין מיט דער הארבאטע מיידל וואס דער ממזר האט עס איר איבערגעגעבן מיט טויזענט אפגעטאקטע ליגנס. ער האט ביי זיך געקלערט אז דורך דעם וועט מיין ווייב מיך נישט וועלן מער קענען א שפיי טון אויף מיר און אן עק. ס'איז אבער געווען א פאלשע רעכענונג. אָנשטאָט דעם, זי זאָל מיט אַ קאַלטער לעבער מיך לאָזן לױפֿן מײַן װעג און אױף אײביק מיט מיר זיך צעגײן, האָט גאָר אין איר געברענט אַ העליש פֿײַער. סטײַטש, איר מאַן זאָל אַזױנס טאָן, עפּעס אַ אַרבאַטע מײדל זאָל פֿישקען בעסער געפֿעלן פֿון איר? דאָס איז דאָך אַזאַ באַלײדיקונג, װאָס איז שװער אַראָפּצושלינגען. נײן, מע קאָן אַזױנס נישט דערלאָזן. אַי, די קשיא איז דאָך, פֿאַרװאָס זי? דײַנע, מײן איך, מיט דעם ממזר?

אז ער איז א ליגנער, אזעלכער וואס מען טאר אים קיין גראשן ניט געטרויען, רעדט אויף יענעם, ער איז א גנב, א קארגער, וואס וועט פאר א פעניג זיך די אויגן ארויסנעמען. לאכט יענער, איז א חזיר, א שלעכטער מענטש, וואס האט א שטיין אינעם הארץ, רופט יענעם רשע, און אזוינער, וואס פאר א פיצל כבוד איז ער פארטיג אויף אלצדינג, בארעדט יענעם, אז ער לעכצט נאך כבוד. בערל דער שמייסער פלעגט אמאל צווישן זיך אין א שמועס זיך אנכאפן ביים קאפ, איי איי, איר פארשטייט ניט ווי לייגט זיך עס די צונג אפצוריכטן פון יענעם, ווייסנדיק זייער גוט ביי זיך אז מ'איז אליין א גנב, א ליגנער, א חזיר, א שלעכטער, אלצדינג וואס אין דער קארט

אלע סארטן, פון דער אלטער און היינטיקער וועלט זענען נאר דא אויפן יריד. שלום עליכם, פארשוינען, מאך איך אליין צו מיר. גאט ווייסט דעם אמת, אז איך בין גערן אייער פנים נישט אנצוקוקן, און דעם נאמען אייערן מער פאר דעם מויל נישט צו ברענגען. אזוי נמאס ווי מיאוס זייט איר מיר געווארן. נאר וואס קען מען טאן? אז דער שווארץ יאר האט אייך אצינד געבראכט צו טראגן, קען מען אייך אזוי נישט אפלאזן. מען מוז אים צוליב טאָן און פֿון איטלעכן כאָטש עפּעס צו דערציילן. וואַרט אַ ביסל, פֿישקע! האָט קיין פֿאַראיבל נישט, רב אַלטער, רוף איך מיך אָן. איך האָב אײַך עפּעס צו דערציילן, נאָר לאָם איך אַ ביסל מיך באַטראַכטן. און טראַכטנדיק דאָ אַזוי, גיב איך אַ נעם איינעם פֿון דער גוטער כּנופֿיע, קום צום סמיק! ער וואַרפֿט זיך מיט הענט און מיט פֿיס,

און א מאך געבנדיג דערנאך אין דער זייט אפאר מאל, פע, טפו, טוט ער א טארקע פישקען, נו וואס? מילא בקיצור דער שפיץ? פישקע הייבט אן אויף זיין שטייגער, איך נאך אים ארבעט אויף מיינע שטייגער, אלטער טרייבט אונטער אויף זיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אזוי. די צייט איז זיך דערווייל געגאנגען און איך מיט מיין ווייב זענען מיר אלץ וואס ווייטער זיך מער פאנאנדער געגאנגען. זי האט נאך שטארקער זיך איזניוכעט מיט דעם ממזר, זענען געווארן חבר-לאפ, גאנץ נאנטע שמעלקעס און פלעגן שוין ביידע ווי א פרץ מיט א פריצה אין די הייזער ארומגיין. מיר האט עס שוין מער נישט אזוי אויסגעמאכט. דער קאָפּ איז מיר געווען שטענדיק פֿאַרדרייט מיט דער האָרבאַטער נעבעך, זי איז מיר קיין רגע פֿון זינען נישט אַרויס. גייט אײַך, האָב איך געטראַכט, פֿון מײַנעטוועגן כאָטש אין דער ערד, וואַרגט זיך ביידע מיט די הייזער. בײַם באַגעגענען זיך אַ מאָל מיט די פּאָר לײַט, פֿלעגט דער ממזר מיך אָנקוקן מיט געשפּעט, עפּעס ווי גערעדט, איך האָב דיר אָנגעפֿײַפֿט, האַ? גוט, נישקשה. איך האָב געוויינטלעך אויסגעשפּיגן און בין מיר געגאַנגען מײַן וועג, טראַכטנדיק בײַ זיך,

איטליכער האט אים געמוזט געבן א רחמנות-פנימל פלעגט ער קענען מאכן אנווייזנדיג אלץ מיט א קרעכץ טיף פון הארצן אויף מיר ביטערע קאליקע געהייסן האט עס עפעס א וויסטער טאטע מיט אן אונגליקליך קינד נעבעך הינק פישקע הינק גוט תכשיט מיינער פלעגט ער מאכן אונטערשטופנדיג מיך פון הינטן ביים אריינקומען אין א שטוב פארקרים דאס פנים פענעצל און זיפץ זיפץ דו הונט איינער זיי וועלן מיר נישקשה פאר דיינס א זיפץ באצאלן. אויפן וועג גייענדיג פלעגט ער מיך אלץ לערנען מאכן די שפיל, אפשפעטן פון די בעלי בתים, א קניפ, א צופ, און שילטן מיך דערביי. פארכאפט זאלסטו ווערן! גאר אין גוטן מוט. איינמאל האט ער מיר אין שפאס כלומפרשט געגעבן א באכענצע אין הארצן, דא אין לעפעלע, אזוי אז איך האב שיער די נכפה נישט באקומען.

איינמאל בין איך צו אים שטארק צוגעשטאנען, עס האט מיך געצוואונגען די נויט, און כ'האב געבעטן חלק מיט א הארבן ווארט. א קוק געבנדיג אז איך מאן אים דא אזוי, האט ער געעפנט אויף מיר א מויל, שטום! קרומער הונט! אומזיסט וועסטו דא פארן ביי מיר אין בויד? אומזיסט וועל איך דיר אזא נבלה ארומפירן דא? תרבות שייגעץ! איך וועל דערציילן דיין ווייב, איך קען דיך נישט און האב מיט דיר נישט וואס צו טיילן, קענען קען איך נאר דיין ווייב, זי האט דיך מיר איבערגעגעבן, פון איר האב איך אזא סחורה באקומען, און מיט איר וועל איך שוין מסתמא זיך אפרעכענען. שלעכט. אצינד האב איך גאנץ קלאר ארויסגעזען אז איך בין ביי דער כאלאסטרע אזוי ווי א בער ביי די ציגיינער. מען פירט מיך ארום צו מאכן מיט מיר די קאפיקע. מען האט ביי מיר צוגענומען מיין ווייב, זי אריינגענארט אין זאק אריין, און זי העלפט נאך זיי אויך אונטער אנטקעגן מיר, זי גיבט מיך איבער ווי סחורה הולטייעס גנבים אין די הענט, שלעכט, ביטער, ס'איז שוין גאר אויס וועלט. כ'האב שוין ארויסגעזען אז ס'איז פארפאלן, צווישן מיר מיט מיין ווייב וועט שוין קיין לעבן מער נישט זיין. היינט צו וואס האב איך געטראכט זאל איך מיר דא האלטן, מען באדארף אנטלויפן, ווי צום גיכסטנס אנטלויפן, א טאג אן איבעריקער צווישן אזעלכע גנבים איז א זינד פאר גאט. דאס זענען דאך מענטשן וואס האבן נישט קיין גאט אין הארצן, וואס טוען נישט קיין האנט אין קאלטן וואסער אריין, אראפגעווארפן פון זיך אינגאנצן דעם יאך, ווילן נישט וויסן פון קיין ארבעט, פון דאגות הפרנסה, און זיך אויף אנדערע אנגעווארפן, נאגן, זויגן אידיש בלוט און זענען נאך זיי דם שונאים. איך אליין בין ביי מיר אויך מיאוס אראפגעפאלן, באטראכטנדיג מיינע אלע גענג אין דער גאנצער צייט צווישן דעם דאזיגן פעקל שלעכטע מענטשן. גארנישט דער אייגענער וואס פריער. עס האט צו מיר זיך צוגעקלעפט פיל נישט קיין שיינע זאכן פון זיי. איין מיטל פטור צו ווערן פון אזויפיל צרות און בייז איז ארויסצורייסן זיך פון מיאוס'ן פעקל און ווייכן זיי ווי אן עיפוש. נאר וואס טוט מען אבער מיט איר?

מען בעדארף אויסקלייבן איינס פון די ביידע, אדער אהין אין דער ליכטיגער וועלט, ריין פון זינד, פון צרות און בייז, אדער דא אין דעם גיהנום נאר אינאיינעם מיט איר. איך האב מיך גוט אויסגעוויינט און גאט זאל מיך נישט שטראפן פאר די זינד, איך בין געבליבן ווייטער ביי דער כאליאסטרע. שפעטער ערשט אין א צייט ארום איז מיר אין קאפ אריין א געדאנק מיט דער הארבאטער אינאיינעם אנטרונען צו ווערן פון גוטן פעקל. נאָר דאָס אָבער האָט דאָך אַנדערש ניט געקענט זײַן, סײַדן אױפֿגעבונדן צו װערן פֿריִער פֿון מײַן װײַב. װאָס װעט דער תּכלית זײַן פֿון מײַן אַרומפֿירן זיך מיט אַ מײדל גלאַט אַזױ? די װעלט װעט טומלען און טראַכטן גאָט װײס װאָס. אײן רפֿואה איז דאָ, גט. נאָר װעט מײַן װײַב אָבער, טראַכט איר, בײַ מיר װעלן נעמען גט? ס'איז דאָך אַ שלאַק, אַן אָנשיקעניש פֿון זײַן ליבן נאָמען, אַז איך װעל זאָגן גט,

זינט דער מעשה מיט דעם אלטיטשקן האב איך פאר גרויס פארדרוס מיט קיינעם פון דער כאליאסטרע מער נישט געוואלט אין די הייזער ארומגיין. דאס האט מיר גענוג צרות געקאסט, נאר איך האב מיך איינגעשפארט. מיין טויט זאל דאס זיין, וועל איך מער קיין בער נישט זיין ביי די דאזיגע ציגיינער. דער ממזר מיט זיין פעקל לייט זענען דערמיט שטארק נישט צופרידן געווען און האבן מיר מיט די הענט געוויזן ווער עלטער איז. שלאָגנדיק מיך איינמאָל רופן זיי זיך אָנעט, פאַרוואָס זשע זאָלן מיר דיך אומזיסט פירן שיינע סחורה, אַז דו וועסט נישט אַרבעטן, ווילסט נישט פאַרדינען? גיי דיר אַוועק, צו אַלדי שוואַרץ יאָר! אפילו די רגע ענטפער איך זיי, גיט מיר אָפּ מיין ווייב, מיין ווייב! זיי האָבן זיך אָנגעקוקט איינער דעם אַנדערן און אַרויסגעלאָזט אַ גרויס געלעכטער. עס פאַרשטייט זיך אַז דאָס וואָס איך האָב געזאָגט, גיט מיר אָפּ מיין ווייב, איז נאָר געווען אַן אויסרעד. אין הארצן האב איך גאר געמיינט, האלט זיך מיט איר מיט אייער שטיק סחורה, און לאז זי נעמען ביי מיר גט. אמת טאקע, פון די קלעפ וועלכע איך האב געכאפט פאר מיין עקשנות האט מיר גוט וויי געטון, נאר דערביי האט מיר הנאה געטון, טראכטנדיג ביי זיך, נישקשה, דאס וועט מיר נוצן צום עסק. אז זיי וועלן זען איך בין איינגעשפארט און טויג זיי מער נישט, וועלן זיי גערן זיין מיינער פטור צו ווערן, און דאס וועט מיר דערנאך העלפן צום גט. כ"א, באסיע, גיב איך א זאג צו מיין ווייב, צושארנדיג זיך צו איר מיט גוטן, איינמאל אז מיר זענען געווען אליין, און געוואלט אין א שמועס מיט איר א טאפ טאן וועגן גט. וואס האסטו באסיע צו מיר? ווער די כפרה פישקע באקום איך פון איר א קורצע תשובה, אָט האָסטו דאָ דיר, מאַך איך װי אָנגעברוגזט זיך, איך מיט איר אַלץ אַדרבה ואַדרבה, און זי אַלץ קידער װידער, װער די כּפּרה, פֿישקע. פֿאַר װאָס? באַקום זשע די נכפּה, זאָגט זי מיט אַ קרום פּנים אַװעקרוקנדיק זיך פֿון מיר. זאָלסט מיר געזונט זײַן, באַסיע, רוף מיך ניט אָן ניט מיט גוטן. װאַרף כ'לעבן אַװעק דײַנע נאַרישקײטן און לאָמיר לעבן װי גאָט האָט געבאָטן. ווער די כפרה פישקעניו מיט דער הולטייקע דיינער אינאיינעם? אה, ווער די כפרה דו בעסער מיט דעם ממזר דיינעם? טראכט איך ביי מיר, און ארויס מיט א שפראך גאנץ ריין, הער אויס באסיע! ווי זאגט מען עפעס א בת ישראל נייט מען נישט! ווילסט נישט קיין לעבן? איז דאך דא דערויף ביי אידן עפעס א גט, רויט אדער טויט!

מיט מיר איז געשטאַנען שמאָל. שלעכט אַרום און אַרום. איך אַליין האָב קיין האָניק נישט געלעקט, בין פֿאַרשוואַרצט געוואָרן, און די האָרבאַטע נעבעך האָט איר געהאַט איר ערלעך אויסקומעניש. זי האָט גענאָסן אין מײַן זכות, מײַן ווײַב האָט זיך פֿאַרהאַלטן צו איר ווי אַ באַלעבאָסטע, געהאַט איבער איר צו שאַפֿן נאָר עפּעס, נישט נאָך איר וווּנטש, האָט זי מיט איר זיך גוט אָפּגערעכנט. און דער ממזר פון זיין זייט האט איר געמאכט א פינסטערן פסק באזונדער, אז אך און וויי איז אונז ביידן געווען. אונזער גאנצע טרייסט איז געווען וואס שפעט ביינאכט ווען אלע האבן געשלאפן פלעגן מיר זיך ארויסגנב'ענען אינדרויסן צו שמועסן כאטש אביסל און איינער דעם אנדערן אויסצוגיסן דאס שווערע ביטערע הארץ. איינמאל זיצן מיר אזוי ביידע ביינאכט לעבן דער גרויסער שול, דער הימל איז אויסגעשטערנט און ארום אונז איז שטיל, נישטא קיין לעבעדיג באשעפעניש. זי זיצט לעבן מיר אויף א שטיין איינגעניורעט, איינגעהויקערט, טרערן גיסן איר פון די אויגן און ברומבלט פאר זיך שטארק אומעטיג איר באקאנט לידל. דער טאַטע האָט מיר געקײלעט, די מאַמע האָט מיך געגעסן. איטלעכס װאָרט אירס שנײַדט מיר דאָס האַרץ װי מיט אַ מעסער. איך טרײסט זי, נעם זי אײַן מיט גוטע רײד. אָט נאָך אַ ביסל װעלן מיר אם ירצה-השם אױפֿגעריכט װערן. איך מאַך איר אַ גאַנצן צעטל פֿון אונדזער לעבן שפּעטער, אַז מיר װעלן מיט דעם אײבערשטנס הילף בײדע פֿון צרות אױסגעלײזט װערן, איך שטעל איר אנידער פאר די אויגן אלצדינג לעבעדיג, מאל איר אויס די גלופסקער געמויערטע באד מיט איטליכע פיצעלע דארטן. ווי איך וועל מיך אהין ווייטער אריינדרייען, און אז גאט וועט דערהויכן דאס מזל, קען איך מיט דער צייט באקומען דארט א שטעלע פון א היטער. זי אליין קען אפשר אויך מיט דער צייט האבן דארט א טועכץ. זיין א טוקערין אדער עפעס אנדערש אזוינס.

אדער אינמיטן העלן טאג זיך שפאצירן אויף דער גאס אין עפעס א פארשמאלצעוועטן כאלאטל, צעכראשטשעט און גארנישט. אדער פארקערט, ארעמע לייט קענען גאר אמאל ארויסגיין אנגעטון אין זייד, אין סאמעט און אויך גארנישט. דארט איז שווער אונטערצושיידן צווישן קבצנים און נגידים, נישט אין דער הלבשה און נישט אין דעם גאנצער פירונג. זייער אפט מאכט זיך אז גבאים אין אלערליי חברה'ס דארט זענען אליין פאר זיך גאר קבצנים, ציען זיך דערפון דאס שטיקל פרנסה אינאיינעם מיט די רייכע, איינער העלפט דעם אנדערן און ס'איז זיך א גוט לעבן, ארעם איז נישט קיין שאנד, מען באדארף נאר האבן מזל ווערט מען אויפגעריכט באלד. וויפיל זענען דא אזוינע וואס ערשט ניט לאנג זענען זיי געווען קליין, נידעריג, משרתים, קבצנים נעבעך, און פלוצים געווארן לייט, גאנצע פירער, כל ולך אין דער שטאט. מעגליך גאר אז איך אליין, ווי דו קוקסט מיך אן, קען מיט דער צייט אויך ווערן א טוער, א מאכער, און עס וועט אם ירצה ה' זיין גוט. מיר וועלן לעבן אין עושר און כבוד און נחת. אין גלופסק איז אזעלכעס גאר פון די געווענליכע זאכן, מען באדארף נאר גלויבן אין גאט, ביי זיך נישט זיין אראפגעפאלן און זיין א איד מיט בטחון אך, גלופסק, גלופסק, ווי דערלעבט מען שוין זיך אויסרייסן פון דעם מיעסן פעקל און גיכער מאמע צו דיר. אך, פישקע, איך האב שוין קיין כח נישט מער אויסצוהאלטן, זאגט די הארבאטע מיט א זיפץ טיף פון הארצן, אנשפארנדיג זיך מיטן קאפ מיר אויפן אקסל, און אויף דעם פנים איז איר געלעגן עפעס ווי א געבעט. איך גלעט זי, טרייסט זי, און שטארק זי מיט גוטע האפענונגען. זי ווערט אביסל פרייליכער, קוקט מיר גלייך אין די אויגן אריין און לאכט, פישקע, זאגט זי שטיל, דו ביסט מיין איינציגער אויף דער גאנצער וועלט, ביסט מיין טאטע, ביסט מיין טאטע, מיין ברודער, מיין פריינד, מיין אלצדינג! זע פישקע, זיי מיר געטריי און פארגעס מיך נישט. שווער מיר דא ביי דער שול, וואו עס דאווענען אצינד די מתים און צווישן וועלכע עס געפינט זיך אפשר אויך מיין טאטע, וועלכן איך האב ווייניק געקענט און איז אן עדות, שווער מיר, אז תמיד וועסטו מיר בלייבן געטריי. איך האב מיך א נעם געטאן שטארק קנעלן מיט מיין ווייב וועגן גט, געארבעט, גערעדט אהין, אהער, ביז צווישן אונדז איז אפגעמאכט געווארן אזוי. דאס ביסל געלט וועלכעס ביי מיר האט זיך אנגעזאמלט אין דער גאנצער צייט ווי איך האב געארבעט פאר מיר אליין, האב איך באדארפט איר אין האנט אפגעבן טאקע באלד, נישט איינצולייגן עס פריער ווי דער שטייגער איז, און חוץ דעם האב איך נאך זיך מתחייב געווען דעם גאנצן ווינטער וועלכן מיר וועלן דערלעבן מיך צו לאזן גאר אן שום טענות חברה זאלן מיט מיר מאכן די שפיל. דאס הייסט מיך לאזן פירן אין די הייזער און די נדבות וועלכע מען וועט מיר מאכן געהערן צו מיין ווייב פאר איר כתובה. דער ממזר האט מיט א שמייכעלע מיר געבראכן די ביינער והכל שריר וקיים און געזאגט מזל טוב! איך בין ווידער געווארן א בער, א גוט שטיקל סחורה, דער אלטיטשקער איז ווייטער טאקע מיט מיר אין די הייזער ארומגעגאנגען און איך האב אלץ געמוזט הינקען גוט זיפצן, קרימען זיך, מאכן אנשטעלן ווי ער האט מיך געהייסן. נאך פסח זענען מיר געקומען ערגעץ אין א שטעטל אין כערסאנער גובערניע, וואו איך האב די ערשטע צייט געארבעט לויט מיין התחייבות, נאר דערנאך האב איך געזאגט גענוג, לאז שוין זיין דא טאקע אן עק. מיין ווייב האט תחילה זיך געקווענקלט, געבעטן א פאר טעג זיך מיישב צו זיין, צום סוף האט זי געענטפערט, גוט, מארגן נעמט זי גט. ס'איז מיר ליכטיג געווארן אין די אויגן, אזוי שטארק האב איך מיר דערפרייט, פאר שמחה האב איך נישט געקענט איינזיצן אויף איין ארט, עס האט מיר עפעס געצויגן אינדרויסן. איך האב א היפשע צייט מיר ארומגעשפאצירט אין די גאסן, און אין איין וועג טאקע מיט חשק געגאנגען אויך אין די הייזער, טראכטנדיג ביי זיך, וואס קען עס שאטן? אויף דער הייסער שעה ביים ארויסגיין פון קעסט וועט מען באדארפן האבן עטליכע גראשן. דער עסק מיינער איז געגאנגען גוט. אזא אין די הייזער ארומגיין ווי דענסמאלט געדענק איך נישט שוין פון א צייט. עס טרעפט זיך אזוינס איינמאל אין הונדערט יאר. אז גאט וויל העלפן א מענטשן העלפט ער אים מיט מיט אלעמען. אין וועלכער שטוב איך בין אריין בין איך ליידיג פון דארט נישט ארויס. דאָס מזל האָט מיר דענסמאָלט געשפּילט און האָט בעדאַרפט גראָד טרעפן אין אַ שטוב, װאָס דאָרט איז געװען אַ ברית. דער עולם איז געװען שטאַרק פאַרלײגט, לעבעדיק, פרײלעך. מען האָט מיר געגעבן אַ גוטן טרונק בראַנפן, אַ גאַנץ קידוש-גלעזל, אויך אַ גרויס שטיק לעקעך, אַ מלכות-ברויטל און דערצו נאָך עפּעס געלט מיט אַ רויזן-בולקעלע. איך האב מיך איינגעהאלטן נישט צו פארזוכן אפילו קיין ברעקל, און באהאלטן די אלע גוטע זאכן ווייט אין דעם בוזים, צו ברענגען עס א מתנה מיין הארבאטער מיידל. מען האט בעדארפט זען מיט וואס פאר א פרייד איך בין עס געגאנגען דעם גאנצן וועג. אלץ געטראכט ביי מיר, היינט ביינאכט אז דער עולם וועט שלאפן וועל איך איר דאס געבן, לאז זי נעבעך אויך הנאה האבן, זי איז נעבעך פארוויסט, פארוואגלט, האט א הארץ פול מיט מכות.

א טייך איז א מענטשן באשערט אומגליק, העלפן אים נישט קיין גוטע סימנים אויך. צען גויות אפילו זאלן אים מיט פולן איבערגיין דעם וועג. אז איך בין פארנאכט געקומען צוריק אין הקדש האב איך שוין דארט נישט געטראפן די כאלאסטרע. אין דער צייט וואס איך האב מיר לוסטיג ארומגעשפאצירט אין דער שטאט זענען די שיינע לייט דערווייל אוועקגעפארן און מיין ווייב אויך, מיין הארבאטע נעבעך מיט זיי. דאָס איז שױן געװען דעם ממזרס מלאָכה, זײַנס אַ שפּיצל. זאָל ער אַזױ װיסן פֿון זײַן לעבן צו זאָגן, װי איך האָב דענסטמאָלט געװוּסט אױף װאָס פֿאַר אַ װעלט איך בין. זאָל אים רבונו-של-עולם אַזױ דרײען אינעװײניק אין בױך, װי מיר האָט זיך געדרײט דער קאָפּ. חושך און פֿינצטער איז מיר געװאָרן אין די אױגן, פֿינצטער איז מײַן װעלט. דאָס איינציקע שטערנדל, וואָס האָט מיר געשיינט, איז פּלוצלונג פֿאַרשוואונדן געוואָרן. נישטאָ וויי איז מיר, נישטאָ מיין טרייסט, נישטאָ מיין האָרבאַטע נעבעך. איך בין ווייטער עלנט ווי אַ שטיין, איינער אַליין אין דער גאַנצער וועלט. און זי? וווּ איז זי? וואָס טוט נעבעך זי? זי? פֿאַר וועמען וועט זי קענען כאָטש אַמאָל אויסוויינען, אויסגיסן איר שווער-ביטער האַרץ? אוי אידן, א ווייטאג, ס'איז מיר א ווייטאג טאקע אין צווייען. ארויסנעמענדיג שפעטער פון בוזעם דאס שטיקל לעקעך וואס איך האב עס איר אנגעגרייט, איז מיר געווארן א לאך אין הארץ. איך האב עס געהאלטן שטייף, אפגעגאסן עס מיט טרערן, ווי עפעס א זאך, א זכר וואס בלייבט איבער נאכ'ן טויט פון א געליבט קינד, פון אן איינציג קינד.

כ"ב. פישקע האט ביי זיין לעצטע ווערטער ארויפגעלייגט ביידע הענט אויפן פנים, זיך אוועקגעקערט אין דער זייט און געכליפעט. מיר האבן געפילט זיין הארץ און אים געלאזט צו רו. אויף אונז אליין איז אויך אנגעפאלן א מרה שחורה, מיר זענען געבליבן זיצן שטיל, איטליכער פארטיפט אין זיינע געדאנקען. סוף זייט זיבן, המשך זייט אכט.